א גוטע חשובע צוהערערס, דא איז אליהו פנחס אייזענבערגער, היינט וועלן מיר בעזר השם יתברך לערנען ווי אזוי צו גיין, ווי אזוי צו וואקן, וועגן א קאפל, ווען מען דארף האבן א קאפל, און ווי אזוי מען זאל זיין אנגעטון, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, זאגט דער הייליגער מחבר, סימן ב', סעיף ו' אסור לילך בקומה זקופה, מען מעג נישט גיין מיט א אויסגעשטרעקט אזוי מיט די קאפ אין די הייעך, דאס הייסט צו זאגן אזוי הויעך און און אזוי גראד און ארויפקוקן. אזוי ווי דאס הייסט צו זאגן אז ער דארף וואקן אזוי שטייט, ער קוקט אזוי הויעך ארויף, אז ער דארף וואקן שטייט ער זאל נישט ער זאל נישט אריינבאמפן עפעס, דאס הייסט צו זאגן ער קען נישט זען די פלאר ניטאמאל, ווייל ער וואקט אזוי הויעך, אזוי אזוי די קאפ אין די הייעך, דאס מעג מען נישט. זאגט דער שולחן ערוך הרב, אבער ער זאל נישט זיך איינבויגן דעם קאפ אויך נישט, אז ער זאל נישט, עס זאל אויסקומען ער זאל נישט זען דער וואס גייט, וואקט אין פראנט פון אים, נאר ער זאל וואקן געהעריג, נישט, נישט, נישט צו ארויפקוקן און נישט צו אראפקוקן, נארמאל געהעריג וואקן. זאגט דער מחבר ווייטער, לא ילך ארבע אמות בגילוי הראש, זאל נישט וואקן פיר אמות מיט אן א קאפל, מיט א אויפגעדעקטע קאפ, דאס הייסט צו זאגן דאס איז בערך אכט פיס, זאל נישט אפוואקן מיט א אויפגעדעקטע קאפ. און דער מגן אברהם זאגט אז מידת חסידות איז אפילו ווייניגער ווי אכט פיס, ווייניגער ווי ד' אמות, זאל מען אויך נישט, זאל מען אויך נישט גיין מיט א אויפגעדעקטע קאפ, זאל מען אויך נישט גיין אן א קאפל. דער טורי זהב זאגט אז איינער וואס גייט אויף א, גייט אין א וואגן אדער רייט אויף א בהמה, איז אזוי ווי ער וואקט און ער מעג נישט וואקן אכט פיס אן א קאפל. אבער אזוי קומט אויס די זעלבע זאך איינער פארט אין א קאר מעג ער אויך נישט גיין פארן אן א קאפל. און די טורי זהב צייכנט צו אויף וואס ער שרייבט אין סימן ח', וואס דארט שרייבט די טורי זהב אז עס גייט אריין בחוקותיהם לא תלכו היינטיגע טעג אז מען גייט אן א קאפל וויבאלד היינטיגע טעג גייט יעדער מיט א קאפל גייט זעט מען אויס ווי א גוי אז מען גייט אן א קאפל איז מען עובר אויף די לאו פון בחוקותיהם לא תלכו. זאגט אויף דעם דער פרי מגדים, אבער אויף בחוקותיהם לא תלכו העלפט ארויפצולייגן די האנט אויפן קאפ. די האנט אויפן קאפ העלפט נישט, אויב מען האט נישט קיין קאפל און מען לייגט ארויף די האנט אויפן קאפ מעג מען נישט דורך דעם גיין ד' אמות, מעג מען דורך דעם נישט גיין אכט פיס, אזוי זאגט דער פרי מגדים, אבער נישט עובר צו זיין אויף בחוקותיהם לא תלכו אויף דעם העלפט די האנט אויפן קאפ. און די מהרש"ל, די באר היטב מיט די עטרת זקנים ברענגען אראפ פון די מהרש"ל, אז אויב איינער למשל איז אין שאוער אין אזא פלאץ, אין א, אין א, נישט א שאוער, א שאוער איז א שאלה צו מ'מעג מאכן א ברכה, אבער איינער איז אזוי ווי אין א, אין א פלאץ וואס, וואס, אזוי ווי א סווימינג פול, און ער האט נישט די קאפל מיט זיך, קען קען ער ארויפלייגן די קאפ די האנט אויפן קאפ און אזוי מאכן א ברכה. הגה זאגט די הייליגע רמא ויכסה כל גופו און ער זאל צודעקן זיין גאנצע גוף, זיין גאנצע גוף זאל זיין צוגעדעקט, ולא ילך יחף און מען זאל נישט גיין בארוועס, און די מגן אברהם ברענגט אראפ פון די גמרא, די גמרא זאגט אז א מענטש זאל פארקויפן אלעס וואס ער האט כדי ער זאל האבן שיך. נאך דעם זאגט דער מחבר אז יבדוק נקביו ער זאל גיין אין בית כסא זעהן צו ער דארף נישט גיין אין בית כסא, הגה זאגט די הייליגע רמא וירגיל עצמו לפנות בוקר וערב ער זאל זעהן צו גיין אין בית כסא אינדערפרי און ביינאכט, שהוא זריזות ונקיות דאס איז א ענין פון זריזות און א ענין פון ריינקייט. מיט דעם וועלן מיר ענדיגן די וואכעדיגע שיעור, נעקסטע וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין אין די הלכות וואס מען האט צו טון, דער באשעפער זאל העלפן יעדער זאל קענען אויספירן למעשה וואס מען האט צו טון, און מען זאל קענען דינען די באשעפער ווי ס'דארף צו זיין, און מיר זאלן שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.